בעזרת השם יתברך, מסכת שקלים, דף ב', מ'הייבט אן דף ב' עמוד א', אויבן ביי די משנה, באחד באדר משמיעין על השקלים, איז אזוי, מסכת שקלים בעצם, דאס איז פון די מסכתות פון תלמוד ירושלמי, מען האט עס קובע געווען אלס חלק פון ש"ס און אלס חלק פון דף היומי, אבער בעצם ס'איז נייע מיני לשונות און נייע זאכן וואס מען געפינט נישט, נייע פירושים. ס'איז אביסל שווער צו זעצן געוויסע ווערטער, ס'איז דא כמה וכמה מפרשים ראשונים און אחרונים, גירסאות אהין און אהער, אין די גמרא אליין, וויאזוי מען דארף גורס זיין כל מיני ווערטער און כל מיני פשטים, אונז וועמיר אנכאפן, בדרך כלל, די גירסא פונעם תקלין חדתין, רוב פון די ספרי עזר היינטיגע צייטן נוצן די פירוש, מילא וועלן אונז אויך נוצן דעם פירוש. איז אבער על כל פנים, די מסכתא דא מסכת שקלים איז עוסק אין די מצוה פון מחצית השקל, וואס יעדע יאהר האט יעדע איד, נישט קיין חילוק, אידן פון ארץ ישראל און אידן פון חוץ לארץ, יעדער האט געדארפט תורם זיין א מחצית השקל און עס שיקן צום בית המקדש, וואס מען פלעג עס אריינלייגן אין א שפעציעלע צימער אין בית המקדש וואס האט געהייסן די לשכה, שפעטער האט מען געדארפט מתרם זיין די לשכה ווי מען וועט זען, וואס פון די געלט האט מען גענוצט צו קויפן קרבנות ציבור, וואס יעדע איד האט געדארפט האבן א חלק אין דעם, און מען וועט זען משך די מסכתא, פונקט פון וואו מ'לערנט די אלע דינים ארויס, און וויאזוי די סדר איז געווען און אזוי ווייטער. זאגט די הייליגע משנה, באחד באדר משמיעין על השקלים, די ערשטע טאג אין אדר, וואס דאס הייסט ראש חודש אדר, האט בית דין מכריז געווען אז יעדע איד דארף שיקן זייער שקלים, זייער מחצית השקל אין בית המקדש, און ס'טוט זיך דא אין די מפרשים, צי בית דין האט געשיקט שלוחים, אדער בית דין האט געהייסן אלע אנדערע בתי דינים אין אלע שטעט זאלן מכריז זיין, אבער על כל פנים מ'האט מכריז געווען די ערשטע טאג אין אדר אז די אידן זאלן שיקן די מחצית השקל אין בית המקדש, ווייל ווי מ'העט שוין זען אז ווען ס'איז געקומען ראש חודש ניסן האט מען אנגעהויבן צו קויפן אלע קרבנות פון ראש חודש ניסן און ווייטער פון די נייע געלט פון די נייע געלט פון די קומענדיגע יאר וואס טייטש פון די נייע מחצית השקל, און במילא האט מען שוין אנגעהויבן צוזאם נעמען די ערשטע טאג אין אדר. נאך מער זאגט די משנה, מ'האט נישט נאר מכריז געווען אויף דעם, נאר מ'האט אויך מכריז געווען ועל הכלאים, כלאים, דאס איז טייטש אז ס'איז אויסגעמישט כל מיני געוויקסן אין א פעלד הלכות כלאים, און מילא א גאנץ ווינטער זעט מען נישט וואס וואקסט, אבער ווען ס'קומט צו אדר הייבט אן צו וואקסן, און טאמער אפילו בין בשוגג וואס טייטש אפילו ס'איז געוואקסן ביי א אידן פעלד כלאים דארף מען עס עוקר זיין מ'דארף עס ארויספליקן, און במילא האט בית דין באווארנט די עולם אז טאמער ס'איז דא כלאים איז יעצט די צייט דאס ארויסצופליקן, ובחמשה עשר בו, ווייטער ווען ס'איז אנגעקומען די פופצנסטע טאג אין אדר איז געווען אנדערע זאכן וואס מ'האט געטון, קורין את המגילה בכרכים, קודם זאגט די משנה אז אין די אלע כרכים וואס טייטש אין די אלע שטעט וואס זענען מוקף חומה פון די צייטן פון יהושע בן נון איז דאך ט"ו אדר איז דאך פורים דארט און מילא אין די אלע שטעט ליינט מען מגילה און נאך מער ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות און מ'הייבט אן פאררעכטן די גרויסע געסער און די קליינע געסער און ס'איז אויך דא דא צוויי פשטים צי פשט כדי די אידן זאלן קענען עולה רגל זיין פארדעם האט מען אנגעהויבן צו פאררעכטן די געסער אדער די פשט אז די רוצחים די וואס האבן געהארגעט בשוגג זאלן קענען לויפן אין די ערי מקלט על כל פנים ס'האט זיך געענדיגט א לאנגע ווינטער און מ'הייבט אן פאררעכטן די זאכן דא מ'פאררעכט די געסער ואת מקוואות המים, די אלע מקוואות האט מען אנגעהויבן ארויסנעמען די שמוץ וואס האט זיך פארזאמלט דארט פון די ווינטער, און די אלע מקוואות וואס זענען געווארן ווייניגער פון פערציג סאה האט מען צוגעלייגט דערצו, ועושין כל צרכי הרבים, און מען מאכט אלע צרכי הרבים, מ'וועט זען די גמרא וואס דאס קומט מוסיף צו זיין, ומציינין את הקברות, וואס טייטש מען מאכט סימנים ארום די אלע קברים וואס האט זיך אויסגעמעקט די סימנים משך די ווינטער, מאכט מען סימנים ארום און ארום אז די כהנים זאלן קענען אויפפאסן, נישט טרעטן אויף דעם, די זעלבע זאך ישראלים וואס זענען עוסק אין קדשים זאלן נישט טמא ווערן, ויוצאין אף על הכלאים, וואס טייטש חוץ פון דעם וואס מען האט דאך געזען אז באחד באדר משמיעין על הכלאים, אז מען הייבט אן באווארענען די עולם אז מען דארף ארויספליקן כלאים טאמער ס'איז געוואקסן ביי איינעם כלאים אין פעלד, און די פופצנסטע טאג אין אדר האט מען נאכאמאל ארויסגעשיקט שליחים, ס'טייטש בית דין האט נאכאמאל ארויסגעשיקט שליחים אויפפאסן טאקע אז די עולם האט געטוהן ווי מען דארף און מען האט ארויסגעפליקט די כלאים, זאגט די הייליגע גמרא, ולמה באחד באדר, פארוואס טאקע איז געווען די הכרזה די ערשטע טאג אין אדר אז מען דארף אנהייבן שיקן די מחצית השקל, זאגט די גמרא, כדי שיביאו ישראל את שקליהם בעונתן, אז כדי אידן זאלן ברענגען זייער שקלים אינעם צייט, וואס אזוי ווי מען האט געשמועסט די צייט בעצם איז ראש חודש ניסן, ראש חודש ניסן דארף שוין דארט זיין די געלט, ווייל פון ראש חודש ניסן און ווייטער נוצט מען די נייע געלט, ותיתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה, באחד בניסן, מען זאל קענען תורם זיין די לשכה בצייטנס די ערשטע טאג אין ניסן, ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט דאס געלט וואס כלל ישראל האט געשיקט האט מען אריינגעלייגט אינעם לשכה, און די לשכה אליין האט מען געדארפט תורם זיין, וואס טייטש מען האט אראפגענומען, ס'געווען א גאנצע סדר ווי מען וועט אויך זען אין די המשך המשניות און אין די גמרא אז מען האט מתרים געווען די לשכה, וואס טייטש מען האט ארויסגענומען געלט פון די לשכה און פון די געלט וואס מען האט מתרים געווען האט מען גענוצט צו קויפן קרבנות, על כל פנים דאס איז געווען די ערשטע טאג אין ניסן מילא האט די געלט שוין געדארפט זיין דארט. זאגט יעצט די גמרא ומר ר' שמואל בר רב יצחק. מר איז א לשון און ער האט געזאגט א ירושלמישע לשון, האט ר' שמואל בר רב יצחק געזאגט, תרומת הלשכה כתחילתה, וואס טייטש, פארוואס טאקע איז עס ראש חודש ניסן, פון ווי לערנט מען עס ארויס? מען לערנט עס ארויס ווייל די ערשטע תרומה ווען אידן זענען געווען אין מדבר איז אויך געווען ראש חודש ניסן דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן, ותנא עלה, און די ברייתא זאגט אויף דעם ביום שהוקם המשכן, בו ביום נתרמה התרומה, אז יענע טאג וואס איז געווען הקמת המשכן איז אויך געווען די תרומה ס'טייטש דעמאלטס האט כלל ישראל געגעבן די מחצה שקל און במילא אויך איז די זעלבע זאך ביז היינט וואס טייטש אין די צייט פון בית המקדש איז די תרומה די מחצה שקל דארף זיין גרייט די ערשטע טאג אין ניסן זאגט די גמרא א צווייטע מקור אויף דעם אז די ערשטע טאג אין ניסן דארף זיין גרייט שוין די נייע שקלים ר' טבי ר' יאשיה בשם כהנא דאס איז די סדר אין ירושלמי אז מען זאגט נישט רב טבי בשם רב יאשיה בשם רב כהנא נאר מ'זאגט רב טבי האט נאכגעזאגט בשם רב יאשיה וואס ער האט נאכגעזאגט בשם רב כהנא אז שטייט אין א ברייתא אזוי נאמר כאן לחדשי ונאמר להלן לחדשי וואס טייטש ס'שטייט ביי די קרבנות מוסף פון ראש חודש זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה און ס'שטייט אויך ווען מען ציילט ס'טייטש ביי ראש חודש ניסן שטייט החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה וואס דאס גייט ארויף אויף ניסן און במילא זאגט די ברייתא מה לחדשי שנאמר להלן אין מונין אלא מניסן אזוי ווי די פסוק וואס שטייט החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה גייט ארויף אויף ניסן אף חדשי שנאמר כאן אין מונין אלא מניסן די זעלבע זאך וואס שטייט אין פסוק זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה וואס דאס שטייט ביי די מוסף פון ראש חודש גייט אויך ארויף אויף ראש חודש ניסן. יעצט בעצם שטייט דא אין ערגעץ נישט די ענין פון שקלים אז מען דארף אנהייבן דעמאלטס מתרים זיין שקלים און מילא פעלט דא בעצם א שטיקל פון די דרשה און די גמרא זאגט עס טאקע גראד אמר רב יונה האט רב יונה געזאגט שבק רב טבי ראשה דמתניתא ואמר סופה ס'טייטש רב טבי האט איבערגעלאזט די ריישא פון די ברייתא און ער האט נאר געזאגט די סוף, ס'פעלט דאך דא די עיקר פונעם לימוד, דלא כן כהדא דתנא, וואס טייטש דארף מען דען נישט אזוי זאגן, ס'טייטש די ברייתא זאגט דען נישט אזוי, און ער ברענגט יעצט טאקע די אנפאנג פון די ברייתא אז מ'זאל פארשטיין די גאנצע דרשה, איז די ברייתא זאגט אזוי, שטייט אין פסוק ביי די מוסף פון ראש חודש, זאת עולת חודש בחדשו, און במילא, פון דא בעצם לערנט מען ארויס אז די ווערטער עולת חודש דרש'ט מען חדש והבא קרבן מתרומה חדשה, וואס טייטש דער קרבן וואס מען ברענגט דא ראש חודש דארף זיין פונעם נייעם תרומה, און דער ברייתא איז ממשיך, יכול יהא תורם בכל חודש וחודש, וואלט איך אפשר געמיינט אז דאס איז א דין ביי יעדע ראש חודש, אז יעדע ראש חודש דארף מען אריינגיין אינעם לשכה און ארויסנעמען געלט אויף דעם חודש און אויף די קרבנות פון דעם חודש. תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק בחדשו לחדשי בחודש אחד הוא תורם לכל חדשי השנה לערנט מען ארויס אז פון די חודש איז מען שוין תורם אויף דאס גאנצע יאר יכול באיזה חודש שירצה אויב אזוי וואלט איך שוין געמיינט אז יעדע ראש חודש טייטש ווען ער וויל עפעס איין חודש דארף מען זיך קלויבן משך'ן יאר וואס מען גייט אריין אינעם לשכה און מען נעמט געלט פון דעם לשכה אויף אלע קרבנות פאר די המשך פון דעם יאר, אבער אויף דעם זאגט די ברייתא ניין, דא קומט אריין די המשך נאמר כאן לחדשי, ונאמר להלן לחדשי, מה לחדשי שנאמר להלן אין מונין אלא מניסן, אף לחדשי שנאמר כאן אין מונין אלא מניסן, ס'טייטש דא לערנט מען שוין פונעם גזירה שוה, אז שטייט החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה, וואס דאס גייט ארויף אויף ניסן, ווייסט מען שוין אז די חודש וואס מען רעדט דא ס'טייטש די געלט וואס מען דארף דא מתרים זיין, איז אויכעט ניסן, על כל פנים האבן מיר דא יעצט א צווייטע לימוד וואס פון דא לערנט מען ארויס אז די געלט פון די קרבנות ציבור האט מען געדארפט מתרים זיין און ארויסנעמען פונעם לשכה דאס ערשטע טאג אין ניסן און מילא פאר דעם שטימט שוין דאס וואס די משנה זאגט אז פון אנפאנג אדר האט מען זיך שוין געדארפט גרייטן. זאגט יעצט די גמרא מהו משמיעין וואס טייטש באחד באדר משמיעין על השקלים? איז רב הונא אמר, איז רב הונא מסביר מכריזין, וואס טייטש מען שיקט, מיט די בית דין שיקט שליחים, מודיע זיין אז ס'קומט שוין די צייט, ס'קומט שוין ראש חודש ניסן, און במילא זאל שוין דער עולם אנהייבן שיקן שקלים, און אויך ארויספליקן די כלאים אזוי ווי מען האט געזען. זאגט יעצט די גמרא, און די גמרא גייט יעצט מסביר זיין, פארוואס טאקע דארף מען א שפעציעלע דערמאנונג ביי דעם, ביי אנדערע זאכן זעט מען נישט אז מען דארף מכריז זיין, ווי קומט די מנהג? זאגט די גמרא, היך מה דאת אמר, דאס איז דאס וואס שטייט אין פסוק, וואס די נביא זאגט ויתנו קול ביהודה בירושלים, און די פסוק זאגט דארט ווייטער להביא לה' משאת משה עבד האלקים על ישראל במדבר, וואס טייטש דא זעט מען אז מען האט מכריז געווען ויתנו קול ביהודה בירושלים אז מען דארף געבן די מחצית השקל, און פון דא זעט מען אז מען דארף באווארענען דעם ציבור שוין א חודש פריערט אז מען דארף שוין שיקן די מחצית השקל. זאגט יעצט די גמרא. די גמרא גייט יעצט דן זיין ווען איז מען משמיע על השקלים אין א איבעריאר. זאגט די גמרא תמן תנינן, אונז האמיר געלערנט אין א משנה אין מגילה, אין בין אדר הראשון לאדר השני, אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים, וואס טייטש, וואס איז די חילוק צווישן אדר ראשון און אדר שני, אז ווען ס'איז אן איבער יאר ווען ס'איז דא אן אדר שני, קען מען נישט יוצא זיין מקרא מגילה ומתנות לאביונים אדר ראשון, איינער וואס האט עס געטון אדר ראשון האט נישט יוצא געווען, נאר מען דארף דאס טון אדר שני. זאגט די גמרא, ר' סימון בשם ר' שי' בן לוי, איז די אמורא ר' סימון בשם ר' שי' בן לוי דא מוסיף, אף שמוע שקלים וכלאים ביניהם, וואס טייטש נישט נאר אז מגילה ומתנות לאביונים מאכט מען אדר שני, נאר די דין וואס מ'האט געזען אין די משנה באחד באדר משמיעין על השקלים, דאס איז אויך אין א איבעריאר איז דאס אדר שני נישט אדר ראשון. זאגט יעצט די גמרא, דרך אגב די גמרא ברענגט יעצט נאך א זאך וואס איז געזאגט געווארן אויף די ברייתא און מ'העט עס נישט יעצט מפרש זיין ווייל מ'העט עס נאכאמאל זען אין עמוד בית דארט העמער עס מפרש זיין, על כל פנים זאגט די גמרא רב חלבו רב הונא רב בשם רב חייא רבה, הכל יוצאין בארבעה עשר שהוא זמן קריאתה מ'העט באלד זעהן וואס דאס מיינט. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס מ'האט געזעהן אז ר' סימון בשם ר' שי' בן לוי זאגט אז שמוע שקלים איז אויך געווען אדר שני, אמר ר' יוסי זאגט ר' יוסי, ויאות, וואס טייטש ר' שי' בן לוי האט גוט געזאגט, פארוואס? ווייל כלום אמרו משמיעין על השקלים, לא כדי שיביאו ישראל את שקליהם בעונתן, וואס טייטש פארוואס טאקע איז מען משמיע על השקלים א חודש פאר מ'דארף, א חודש פאר ניסן, ניסן דארף דאך דארט זיין די געלט. פארוואס הייבט מען אן די ערשטע טאג אין אדר? טאקע כדי כלל ישראל זאל וויסן אז מען דארף זיך גרייטן וואס טייטש מען דארף זיך שוין גרייטן א חודש פריער, און במילא זאגט רבי יוסי אם את אמר באדר הראשון טאמער דו'סט זאגן אז מען דארף מכריז זיין אין אדר ראשון און נישט אין אדר שני, איז עד כדון אית בשתא שיתין יומין וואס טייטש קומט אויס אז ס'עט זיין יעצט זעכציג טאג פון די ערשטע טאג פון אדר ראשון ביז ראש חודש ניסן, ובמילא אין זעכציק טאג קען מען דאך פארגעסן ס'איז דא אסאך צייט, העט א מענטש קענען פושע זיין און זאגן כ'האב נאך צייט, העט זיך פארשלעפן, מ'העט זיך פארזוימען, מילא האט מען גארנישט אויפגעטון, איז פארשטייט זיך אז אין א עיבור יאהר דארף מען עס טון אדר שני, און נאך מער, כלום אמרו יוצאין אף על הכלאים, לא כדי שיהיו הצמחין ניכרין, ס'טייטש פארוואס טאקע ראש חודש אדר נארמאל האט מען מכריז געווען אויף כלאים, ווייל היות וואס מען האלט א חודש פאר פסח, וואס די וועטער הייבט אן צו ווערן שיין, און די געוויקסן הייבן אן צו וואקסן, הייבט אן וואקסן די כלאים, דערמאנט בית דין אז מ'דארף ארויספליקן די כלאים, ובמילא אם את אמר באדר ראשון, עד כדון אינון דקיקין, וואס טייטש טאמער מיר דארפן אין א עיבור יאר דאס אויסרופן אדר ראשון, אדר ראשון וואקסט דאך נאך כמעט גארנישט, ווייל פסח איז די חודש האביב, די שיינע וועטער הייבט זיך אן פסח, צוויי חדשים פריערט ראש חודש אדר ראשון, וואקסט כמעט גארנישט האט מען ווייטער גארנישט אויפגעטון, ובמילא זאגט ר' יוסי פארשטייט זיך אז טאקע די אלע דינים וואס ס'איז דא נארמאל אדר ראשון איז אין א עיבור יאר טוט מען דאס אדר שני. זאגט יעצט די גמרא, רב חזקיה שאל, רב חזקיה האט געפרעגט דארט אין בית מדרש, און ווי עס שטייט אין ירושלמי רב חזקיה שאל, זאגן די מפרשים מיינט נישט ער האט געפרעגט ער האט געווארט אויף א תשובה, נאר ער האט געזאגט עפעס אין בית מדרש און ער האט געפרעגט צו איינער איז מסכים מיטן אים, האט רב חזקיה געזאגט אזוי, מעתה, נאכדעם וואס אונז זעהן מיר די טעם, א וואס איז טאקע די טעם אז אין א עיבור יאהר רופט מען עס אויס אדר שני און נישט אדר ראשון? כדי די עולם זאל זיך נישט פארזוימען און פארשלעפן און פארגעסן. ובמילא זאגט ר' חזקיה, בני בבל, די אידן וואס וואוינען אין בבל, וואס דאס איז גאר ווייט פון ארץ ישראל, משמיעין על השקלים מראשו של חורף, הייבט מען שוין אן אנווארענען דעם עולם שיקן די מחצית השקל אנפאנג ווינטער, פארוואס כדי שיביאו ישראל שקליהם בעונתם ותיתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה באחד בניסן הייבט מען שוין אן אנהייב ווינטער צאמנעמען פונעם עולם געלט שיקן צום בית מקדש כדי ס'זאל אנקומען דארט באצייטנס, פארוואס ווייל בבל איז דאך ווייט פון ארץ ישראל, און אזוי ווי מ'האט געזען די עיקר נקודה דא איז אז די עולם זאל שיקן באצייטנס, און ממילא ביז ס'וועט אנקומען דאס געלט אהין דארף מען אנהייבן פריערט און מילא אין בבל הייבט מען שוין אן אנפאנג ווינטער, זאגט אבער די גמרא התיב רב עולא, קומי רב מנא, האט רב עולא א קשיא געפרעגט אויף די דין פון רב חזקיה פאר רב מנא, טייטש ער האט א קשיא געפרעגט פאר רב מנא, פרעגט ער אים, והא תנינן, מ'האמער געלערנט אין א משנה, די משנה איז דא ביי אונז אין שקלים דף ז עמוד ב', די משנה זאגט דארט בשלושה פרקים בשנה תורמים את הלשכה, וואס טייטש נאכדעם וואס דאס געלט איז אנגעקומען דארט אין דעם לשכה, דאס אלע מחצית השקלים איז אנגעקומען אין לשכה, איז דריי מאל א יאר, איז מען אריין געגאנגען אין די לשכה און ארויס גענומען פון דארט געלט אויף צו קויפן מיט דעם קרבנות וועלכע דריי מאל א יאר בפרוס הפסח, פרוס איז א לשון פון האלב, און אזוי ווי מען ווייסט דרייסיג טאג פאר פסח דארף מען אנהייבן שואלין ודורשין בהלכות הפסח, איז בפרוס דאס איז האלב פון דעם פופצן טאג פאר פסח, וואס טייטש ראש חודש ניסן, איז דאס ערשטע מאל אין יאר וואס מען נעמט ארויס פון לשכה וואס מען איז מתרים די לשכה, די צווייטע מאל איז בפרוס העצרת, פופצן טאג פאר שבועות, און די דריטע מאל איז בפרוס החג, פֿופֿצן טאג פאר סוכות, און ממילא פירט ער אויס די קשיא, אמר ליה, זאגט ר' עולא צו ר' מנא, לא יאי אומר, ס'טייטש צו דען איז נישט די טעם פארוואס טאקע טיילט מען עס איין אויף דריי מאל, ווייל אילין דקריבין בפרוס הפסח, אילין דרחוקין בפרוס העצרת, ואילין דרחוקין מנהון בפרוס החג, לכאורה די טעם, ווייל נישט דאס גאנצע געלט איז אנגעקומען בעצייטנס, און ממילא די אלע וואס וואוינען נאנט, פון זייער געלט האט מען גענוצט צו קויפן די ערשטע מאל וואס טייטש מ'האט אנגעהויבן מתרים זיין די לשכה די ערשטע טאג ניסן, דאס איז פון די געלטער וואס איז שוין געווען דארט, נישט אלע געלטער זענען געווען דארט, שפעטער איז ממשיך געווען אריינצוקומען געלט, און ביז שבועות האט זיך צוזאמגעזאמלט דארט נאך געלט, מילא פאר שבועות האט מען נאכאמאל מתרים געווען, שפעטער איז געקומען נאך מער געלט פון נאך ווייטערע פלעצער, וואס ביז סוכות איז דאס אנגעקומען, און מילא סוכות האט מען נאכאמאל מתרים געווען, זעהן מיר דאך אבער על כל פנים פון דא, אז דאס געלט איז אנגעקומען משך די צייט, פארוואס האט גענומען לאנג, טאמער מ'האט געקענט אנהייבן מתרים צו זיין פון פארן ווינטער, וואלט דאך דאס גאנצע געלט שוין געדארפט זיין דארט ראש חודש ניסן, און ממילא איז דאך לכאורה א ראיה פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, אז אוודאי איבעראל איז געווען באחד באדר, און טאקע געוויסע געלט איז אנגעקומען זייער שפעט. זאגט די גמרא, אמר ליה האט רב מנא גענטפערט ניין, כולה כאחת היא באה, אוודאי איז רב חזקיה גערעכט, אין בבל האט מען שוין אנגעהויבן אנפאנג ווינטער צוזאמנעמען געלט, ווייל אלעס האט שוין געדארפט דארט זיין אנפאנג ניסן, נאר אויב אזוי אויב דאס גאנצע געלט איז דארט געווען אנפאנג ניסן, פארוואס האט מען דריי מאל א יאהר תורם געווען דעם לשכה, ולמה אמרו בשלושה פרקים, כדי לעשות פומבי לדבר, כדי צו מאכן א פירסום פון די זאך, אז ווען אידן זענען עולי רגל און דרייען זיך אין ארץ ישראל זאל מען זען אז די קרבנות קומען פון זייער געלט פארדעם האט מען מתרים געווען דריי מאל א יאהר, אבער אוודאי דאס גאנצע געלט האט שוין געדארפט זיין דארט ראש חודש ניסן, און נאך מער, טאמער געוויסע געלטער זענען נישט אנגעקומען, האט מען אוודאי אינזינען געהאט, ווען מ'האט מתרים געווען, צו נעמען געלט פאר יענע אידן וואס גייען נאך שיקן אויכעט, און ממילא, זאגט ר' מנא אוודאי קען זיין די דין פון ר' חזקיה גערעכט, אז אין בבל האט מען שוין מתרים געווען, פארן ווינטער, זאגט די גמרא ווייטער, רבי יודא בר פזי בשם רבי, רבי יודא בר פזי זאגט נאך פון רבי, הן נקרא ולא נבעת, קען מען דען ליינען די פסוקים און נישט צוטרייסלט ווערן, אז לטובה ווען ס'קומט צו א גוטע זאך, צו בויען די משכן, וואס שטייט אין פסוק ווען ס'איז געקומען צו בויען די משכן, כל נדיב לב, אז ווער ס'איז א נדיב לב האט געברענגט דארט געלט, מה שאין כן לרעה, ווען ס'קומט צו מאכן דעם עגל וואס שטייט אין פסוק, ויתפרקו כל העם, אז יעדער האט געגעבן נישט נאר די נדיבי לב זעהן מיר אויף שלעכטס איז סאך גרינגער צו געבן ווייל די יצר הרע ארבעט סאך בעסער ווי דעם יצר טוב, נאך א דוגמא, לטובה, שטייט אין פסוק ויוצא משה את העם אז משה האט געדארפט אויפוועקן דעם פאלק און ארויסטראגן דעם פאלק צו קומען גיין אפנעמען דעם תורה, מה שאין כן לרעה ווען ס'איז געקומען צו שיקן די מרגלים שטייט ותקרבון אלי כולכם אז כלל ישראל איז געגאנגען פון זיך, מען האט קיינעם נישט געדארפט וועקן, מען האט קיינעם נישט געדארפט ארויסציען, נאר יעדער איז געגאנגען אליין, ממילא ווייטער זעען מיר די כח פונעם יצר הרע. נאך א דוגמא לטובה, שטייט אז ישיר משה ובני ישראל, משה האט אנגעהויבן די שירה און כלל ישראל האט נאכגעזאגט, מה שאין כן לרעה, ווען די מרגלים זענען צוריק געקומען עס האט זיך געטון דארט א וויינעריי, שטייט ותשא כל העדה, יעדער האט אנגעהויבן וויינען קיינער האט זיי נישט געדארפט מעורר זיין, ממילא זעען מיר ווייטער די כח פונעם יצר הרע. זאגט די גמרא נאך א דוגמא אמר רב חייא בר אבא, שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט דארט אויפן פאלק, זאגט זיי אן א תוכחה, אכן השכימו השחיתו, וואס טייטש ער זאגט די תוכחה, אז וכל השחתה שהיו עושין בהשכמה היו עושין אותה, אז יעדער מאל ס'איז געקומען צו השחתה צו טון א געמיינע זאך, האט מען עס געטון בהשכמה זענען אויפגעשטאנען גאר פרי, מה שאין כן צו גוטע זאכן, איז אלעמאל זריזין מקדימין, נאר די זריזין זענען מקדימין למצוות, אבער סתם אזוי מענטשן לויפט נישט פרי טון גוטע זאכן, זאגט די גמרא, אמר רב אבא בר אחא, האט רב אבא בר אחא געזאגט, אין את יכול לעמוד על אופיא של אומה זו, מען קען נישט פארשטיין די שכל פון די פאלק פון די אידן, וואס טייטש זיי פארשטייען נישט קיין חילוק פון גוטס און שלעכטס, ווייל נתבעין לעגל ונותנין, נתבעין למשכן ונותנין, מען מאנט ביי זיי געלט אויפן עגל, איז יעדער געווען דא האט יעדער געגעבן, מען האט צוזאם גענומען געלט אויפן משכן, האט יעדער געגעבן, אויף אלעמען זענען זיי דא, זעלבסט די שכל פארשטייט עס נישט, זאגט אבער די גמרא, תני רבי יוסי בר חנינא, הדא מתניתין, רבי יוסי בר חנינא האט אבער אויף דעם געזאגט די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, נאר ועשית כפורת זהב טהור, פארוואס ווערט גערופן א כפורת, יבוא זהב של כפורת ויכפר על זהב של עגל, ס'טייטש נישט פשט כלל ישראל האט געווארפן געלט ווי מ'האט געבעטן, נאר פארקערט, זיי האבן איינגעזען די הארבקייט פון די מעשה העגל, פארדעם האבן זיי געגעבן גאלד, צו מאכן פון אים די כפורת זאל מכפר זיין אויף מעשה העגל, ס'איז געווען א כפרה, נישט פשט אז איבעראל האבן זיי געגעבן געלט. זאגט די גמרא ווייטער, ר' חגי בשם ר' שמואל בר נחמן, ר' חגי זאגט נאך בשם ר' שמואל בר נחמן, שלש תרומות נאמרו בפרשה זאת, שטייט אינעם פסוק אין פרשת תרומה דריי ענינים פון תרומה, וואס די דריי ענינים פון תרומה ווי מ'וועט שוין זעהן ווי עס שטייט אין פסוק, איז דריי באזונדערע תרומות. ס'איז געווען תרומת אדנים, ס'איז געווען ותרומת שקלים, און ס'איז געווען ותרומת המשכן, וואס טייטש ס'איז געווען דריי זאכן, קודם איז געווען די תרומה אויף די אדנים, מ'האט צוזאמגענומען מחצית השקל צו מאכן מיט דעם אדנים פאר די משכן ארום און ארום, נאכדעם איז געווען תרומת שקלים וואס טייטש מיט די שקלים האט מען געקויפט קרבנות, און נאכדעם איז געווען תרומת המשכן וואס מיט די געלט און מיט די זאכן וואס כלל ישראל האט געברענגט האט מען געבויט מיט דעם די משכן, און די גמרא איז מפרש. שטייט אין פסוק דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, זו תרומת אדנים, מיט די תרומה וואס שטייט דא אין פסוק דאס גייט ארויף אויף די אדנים, מען וועט שוין זען פון ווי מען לערנט עס ארויס ווי ווייסט מען דאס גייט ארויף אויף די אדנים, אבער על כל פנים שטייט דארט ווייטער אין פסוק נאך א לשון פון תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי, תרומתי איז פשט די רבונו של עולם כביכול זאגט תרומתי, מיין תרומה איז פשט ס'גייט ארויף אויף די קרבנות, זו תרומת שקלים, דאס איז די שקלים וואס מיט די געלט האט מען געקויפט קרבנות ציבור, ווייטער וואס שטייט ווייטער אין פסוק, וזאת התרומה אשר תקחו מאתם, און שטייט דארט ווייטער זהב וכסף ונחושת וואס מען האט געקענט ברענגען כל מיני זאכן צו בויען די משכן, זו תרומת המשכן, דאס איז די תרומה אויף צו בויען די משכן, און ממילא אטאמאטיש ווייסט מען אז די ערשטע תרומה דאס איז תרומת אדנים. על כל פנים, זאגט די גמרא, תרומת המשכן, די גמרא איז יעצט מבאר די דריי תרומות איז געווען אנדערע דינים, אז די תרומת המשכן איז געווען למשכן מה שירצו יביאו, וואס טייטש, וואס מען האט געוואלט ברענגען האט מען געקענט ברענגען, מען האט געקענט ברענגען גאלד, מען האט געקענט ברענגען זילבער, מען האט געקענט ברענגען אסאך, מען האט געקענט ברענגען ווייניג, וואס מען האט געוואלט האט מען געקענט ברענגען פארן משכן, ווייטער תרומת שקלים לקרבן מה שירצו יביאו אבל יד כולן שווה, וואס טייטש ס'האט נישט געמוזט זיין דווקא א מחצית השקל, ווי מען וועט באלד זען אז די תרומה אויף קרבנות מוז נישט זיין פונקט א האלבע שקל, ס'קען זיין מער ס'קען זיין ווייניגער, אבער נישט יעדע איד קען מחליט זיין וויפיל ער וויל געבן, נאר אין שפעטערדיגע צייטן וואס די מטבעות זענען ווערט געווען מער האט מען קובע געווען א גרעסערע סכום, אבער יעדער דארף ברענגען די זעלבע סכום וואס טייטש צו ס'איז מער צו ס'איז ווייניגער אבער אלע דארפן ברענגען גלייך תרומת אדנים, מה שאין כן די תרומת אדנים לאדנים איז אויף דעם שטייט שוין אין פסוק אין פרשת כי תשא, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט און ווי שטייט דארט ווייטער אין פסוק ממחצית השקל אז פאר דעם האט געדארפט זיין פונקט א האלבע שקל ס'האט נישט געקענט זיין מער און ס'האט נישט געקענט זיין ווייניגער, וואס דרך אגב אין פרשת כי תשא שטייט אויך דריי לשונות פון תרומה, ווי מ'וועט שוין זעהן אין די גמרא אז ס'איז טאקע אויך אויף די דריי זאכן, און טאקע לגבי די אדנים האט געדארפט זיין א פונקטליכע סכום, ווייל ס'איז געווען דארט זעקס הונדערט און דרײַ טויזנט פֿינף הונדערט און פֿופֿציק אידן וואס זענען געווען עלטער פון צוואַנציק, און ווי די תורה רעכנט טאקע אויס אז ס'איז צוזאמגעקומען דארט א סכום פון הונדערט ככר מיט טויזנט זיבן הונדערט פֿינף און זיבעציק שקלים, וואס פון דעם האט מען גענוצט די הונדערט ככר האט מען גענוצט צו מאכן די אדנים, און פון די איבעריגע האט מען גענוצט צו מאכן די ווי העמודים, על כל פנים דאס איז געווען א פונקטליכע סכום פון העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל, אבער די מצוה פון מחצית השקל צו מתרים זיין געלט פאר קרבנות, דאס איז אלעמאל געווען לויט די געוויסע זמן וואס טייטש מ'האט קובע געווען וויפיל מ'דארף געבן און דאס האט יעדער געגעבן, אויף דעם איז טאקע דא א דין פון העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, אבער פונקט א מחצית השקל דארף דאס נישט זיין, זאגט די גמרא אמר ר' אבון, אף בפרשה הזאת נאמר בה שלש תרומות, אויך אין פרשת כי תשא שטייט דריי מאל די לשון פון תרומה, מחצית השקל תרומה לה', וואס ווייטער די תקלין חדתין איז דא מסביר אז דאס גייט ארויף אויף די תרומת השקלים וואס מ'האט גענוצט אויף קרבנות ציבור, דאס איז די תרומה לה' ווייטער שטייט נאכאמאל יתן תרומת ה', וואס דא ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט די ענין פון מחצית השקל, וואס דאס גייט ארויף אויף די תרומה וואס מ'האט געשיקט צום משכן, גאלד און זילבער און וואס איז נאר געווען און קופער, וואס דאס האט מען געקענט געבן וויפיל מען האט געוואלט און ווי ווייניג מען האט געוואלט, און ווייטער שטייט לתת את תרומת השם וואס דאס איז א המשך פונעם פסוק העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם וואס דאס גייט ארויף אויף די האלבע שקל וואס מען האט געגעבן פאר די אדנים וואס דאס האט געדארפט זיין א פונקטליכע סכום. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה בחמשה עשר בו קורין את המגילה בכרכים, זאגט די גמרא לא כן אמר ר' חלבו רב הונא רב בשם ר' חייא רבה וואס דאס האט מען פריער געזען דעם שטיקל נישט אזוי וואס טייטש די משנה קריגט זיך מיט די מימרא וואס אונז האמער פון רב חלבו וואס האט דאך געזאגט בשם רב הונא בשם רב בשם רב חייא רבה וואס ער האט געזאגט אז וואס אז הכל יוצאין בארבעה עשר שהוא זמן קריאתה ער האט געזאגט אז יעדער איינער איז יוצא די מגילה י ד באדר אפילו אידן וואס וואוינען למשל אין ירושלים אין א פלאץ ווי מען האלט פורים ט ו זענען אויך יוצא די מגילה י ד וואס דאס איז דלא וואס מען האט געזעהן אין די משנה פארוואס ווייל די משנה האט געזאגט בחמשה עשר בו קורין את המגילה בכרכים. פארוואס האט די משנה נישט געזאגט אז י ד ליינט מען אין די אנדערע שטעט, אין די שטעט זענען נישט קיין כרכים אין די פרוזים ליינט מען י ד, פארוואס ווערט עס נישט דערמאנט, איז לכאורה די טעם ווייל די משנה דא איז נישט מסכת מגילה, די משנה האלט נישט דא ביים אויסרעכענען אלע דינים פון מגילה ווי יעדער איינער און ווען יעדער איינער זאל הערן מגילה, נאר וואס דען די משנה קומט אונז דא לאזן הערן איין זאך אז די אלע זאכן וואס די משנה רעכנט אויס, איז די משנה מקפיד זאל זיין דווקא דעם טאג, וואס טייטש די ט ו אדר וואס מ'האט געזען די משנה אז אין ט ו אדר איז קורין את המגילה בכרכים מתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים ועושין כל צרכי רבים און מציינין את הקברות די אלע זאכן מוזן געטוהן ווערן פונקט ט ו אדר מ'קען נישט טוהן די אלע זאכן י ד אדר מ'קען נישט טוהן די אלע זאכן ט ז אדר נאר ס'מוז געטוהן ווערן ט ו און לכאורה פאר דעם רוקט די משנה אויך דא אריין אז בחמשה עשר בו קורין את המגילה בכרכים כדי צו קומען לאזן הערן אז די אלע אידן וואס וואוינען אין די כרכים אין די שטעט וואס זענען מוקף חומה מימות יהושע בן נון, זיי מוזן הערן די מגילה יום ט ו, זיי קענען נישט הערן י ד, און ממילא די משנה איז דלא כרב חלבו רב הונא רב בשם רב חייא רבה, וואס ער האט געזאגט אז מען קען אויך הערן י ד, זאגט די גמרא ניין, ס'נישט קיין ראיה, לא בא אלא ללמדך שכל המצוות הנוהגות באדר שני אינן נוהגות באדר ראשון. וואס טייטש די משנה קומט אונז סך הכל לאזן הערן אז אלע זאכן לאמיר זאגן מען האט געטון אלע מצוות פון אדר ראשון ס'נאך נישט געווען קיין אדר שני מען האט נאך נישט מעבר געווען די יאר און מען האט געטון אלעס וואס מען דארף אדר ראשון און יעצט האט בית דין מעבר געווען די יאר דארף מען נאכאמאל איבערטון אלעס אדר שני מען דארף נאכאמאל משמיע זיין על השקלים אלע אנדערע דינים דארף מען נאכאמאל איבערטון אדר שני און דאס האט אונז די משנה סך הכל געמיינט צו זאגן אז אלע זאכן פון אדר ראשון דארף מען נאכאמאל טון אדר שני אבער נישט פשט אז די בן ט ו מוז טאקע הערן מגילה בן ט ו, נישט דאס איז די נקודה, סך הכל מיינט די משנה צו זאגן אז טאמער דו האסט געהערט די מגילה אדר ראשון דארפסטו נאכאמאל הערן די מגילה אדר שני, דאס איז אלץ, אבער אוודאי קען זיין אז א בן ט ו איז אויך יוצא טאמער ער הערט די מגילה י ד. זאגט יעצט די גמרא, רבי יוסי ורבי אחא הוון יתבין, רבי יוסי און רבי אחא זענען געזעצן, אמר רבי יוסי לרבי אחא, האט רבי יוסי געזאגט צו רבי אחא, לא מסתברא לשעבר אלא להבא לא, וואס טייטשט די מימרא וואס ר' חלבו האט געזאגט, אז א בן ט ו וואס האט געהערט י ד האט יוצא געווען, איז נישט מסתבר אז ער האט געזאגט לשעבר, וואס טייטש איז נישט מסתבר אז ער האט געזאגט א דין אז טאמער א איינער וואס וואוינט אין א שטאט וואס דארט דארף מען ליינען ט ו, ער האט געהערט י ד און יעצט איז שוין אריבער גאנץ אדר, קומט ער אונז זאגן אז ער האט יוצא געווען, וואס האט מען א נפקא מינה למפרע צו ער האט יוצא געווען צו נישט, נאר אוואדע זאגט רבי יוסי אז דער דין פון רב חלבו קומט אונז צו זאגן אז נישט אויף לשעבר נאר להבא, וואס טייטש זאלסט וויסן, דו דער איד וואס וואוינט אין א שטאט וואס דארט דארף מען ליינען ט ו, וואס דו האסט געהערט מגילה י ד, זאג איך דיר יעצט להבא, דו דארפסט נישט מארגן נאכאמאל הערן מגילה, נאר דו האסט יוצא געווען. אזוי זאגט רבי יוסי מסתבר, און ממילא פרעגט רבי יוסי יעצט א קשיא פון א ברייתא, והא תנא האמיר דאך געלערנט אין א ברייתא מקום שנהגו לקרותה שני ימים קורין אותה שני ימים די ברייתא זאגט אז א שטאט וואס איז מסופק צו ס'איז געווען מוקף חומה אין די צייטן פון יהושע בן נון צו נישט דארף מען ליינען מגילה ביידע טעג סיי י ד און סיי ט ו פרעגט ר' יוסי פארוואס נאכדעם וואס מ'האט געליינט י ד דארף מען דאך שוין נישט ליינען ט ו אזוי האט דאך רב חלבו געזאגט אפילו אין א שטאט וואס מ'ווייסט קלאר אז דארט דארף מען ליינען ט ו טאמער מען האט געהערט י ד דארף מען נישט נאכאמאל ליינען, און וואס עפעס זאגט די ברייתא מ'דארף ליינען ביידע טעג? אמר ליה, האט רבי אחא געענטפערט, אוף אנא סבר כן, וואס טייטש איך האלט בעצם אויך ווי דיר, איך האלט בעצם אזוי ווי דו האסט געזאגט אז רב חלבו אוודאי האט נישט גערעדט לשעבר נאר להבא, פון דעסטוועגן האלט איך ס'נישט קיין קשיא פון דער ברייתא, אבער ער האט נישט מסביר געווען פארוואס טאקע ס'איז נישט קיין קשיא, אמר רב מנא, איז רב מנא מסביר זאגט ער ויאות, ער האט גוט געזאגט, און ער איז מסביר פארוואס, זאגט ער ווייל אילו בן חמשה עשר שקרא בארבעה עשר ולא קרא בחמשה עשר שמא שומעין לו? וואס טייטש איז מען דען מסכים אז א איד וואס וואוינט אין א שטאט וואס דארט דארף מען הערן ט ו זאל הערן מגילה י ד לכתחילה? אם אמרת כן, אתה עוקר זמן כרכין בידיך, טאמער דו זאגסט אזוי, ביסט דאך עוקר די גאנצע ט ו מיט די צוויי הענט, דו לאזט דאך אלע אידן פון ט ו הערן י ד, נאר וואס דען? זאגט רב מנא, אוואדע דער דין וואס רב חלבו האט געזאגט אז ווען א איד האט געהערט י ד דארף ער נישט נאכאמאל הערן ט ו, איז ריכטיג אבער נישט לכתחילה, וואס טייטש טאמער ס'האט זיך פונקט געמאכט אז א איד וואס דארף בעצם הערן ט ו וואס וואוינט אין א שטאט פון ט ו האט פונקט געהערט י ד, זאגט מען אים דארפסט נישט נאכאמאל הערן, אבער נישט פשט אז מען קען יעצט גיין זיך דרייען אין אלע שטעט פון ט ו און זאגן עץ קענטס הערן י ד, און ממילא אוודאי די ברייתא איז גערעכט אז אין א שטאט וואס איז א ספק צו עס איז א פלאץ געווען מוקף חומה אין די צייט פון יהושע בן נון צו נישט, אוודאי דארף מען הערן ביידע טעג לכתחילה און ס'איז נישט קיין סתירה מיט די מימרא פון רב חלבו. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, מצוות הנוהגות באדר שני, אינן נוהגות בראשון, די אלע מצוות פון אדר שני איז אינגאנצן נישט דא אדר ראשון, חוץ מהספד ותענית שהן שווים זה בזה, ס'טייטש חוץ פון די דין אז מ'טאר נישט מספיד זיין, אדער א תענית די פערצנטע טאג אדער די פופצנטע טאג פון אדר שני וואס דאס איז פורים, מ'טאר דאס אויך נישט טון אדר ראשון. זאגט די גמרא, ר' אבא ר' ירמי' בשם רב ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי, האבן זיי געזאגט הלכה כר' שמעון בן גמליאל, אז די הלכה איז טאקע ווי ר' שמעון בן גמליאל, אז אפילו טאקע פורים איז אדר שני, אבער אדר ראשון טאר מען נישט מספיד זיין און מ'טאר נישט פאסטן. זאגט די גמרא, רב הונא רבה דציפורין, רב הונא דער רב פונעם שטאט ציפורי, אמר, הנהיג ר' חנינא בציפורין כהדא דרבי שמעון בן גמליאל, אז ר' חנינא האט איינגעפירט אזוי אין די שטאט ציפורי אזוי ווי דער דין פון רבי שמעון בן גמליאל, און די גמרא מדייק, לא אמר אלא הנהיג, הא להלכה לא, וואס טייטש ברבים האט ער נישט אזוי גע'דרשנ'ט, אבער טאמער איינער זאל אים קומען פרעגן צו מען מעג מספיד זיין אדער צו מען מעג פאסטן האט ער אים פריוואט גע'פסק'נט אז נישט, זאגט די גמרא אבער, די ברייתא איז ממשיך, אבל לענין שטרות, כותבין אדר ראשון ראשון, ואדר שני שני סתם, וואס טייטש לענין שטרות, שרייבט מען נישט אויף אדר ראשון שבט, נאר אדר ראשון הייסט אדר ראשון, און אדר שני הייסט סתם אדר, וואס טייטש די געהעריגע אדר איז אדר שני, אזוי שרייבט מען אויף א שטר, און ביי אדר ראשון לייגט מען צו אדר ראשון. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, ס'דא וואס זענען גורס אז די ערשטע תנא איז רבי מאיר, אבער רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט, אדר ראשון סתם, אדר שני תנין, אז אדר ראשון שרייבט מען אויף א שטר סתם אדר, און ביי אדר שני שרייבט מען אדר תנין וואס טייטש מען שרייבט אדר שני.